זאגט די הייליגע גמרא, דף ה עמוד א', ממש פון אונטן האלט מען דא אינמיטן די סוגיא פון יסורים, די גמרא געברענגט צוויי דרשות פון ווי מען לערנט ארויס אז יסורים איז ממרקין עוונותיו של אדם, איז איינע פון די גרעסטע פראבלעמען וואס האט געמוטשעט די אמאליגע וועלט ביז די גאנצע מענטשהייט האט זיך געמוטשעט מיט די פראבלעם ביז ניינציג אדער הונדערט יאר צוריק איז געווען די צרה גדולה אז קינדער פלעגן שטארבן יונג, ס'איז געווען ממש אין בית אשר אין שם מת, ס'איז געווען א צרה וואס האט ממש געמוטשעט יעדע האוזהאלד, יום טוב האב איך געגעבן א דרשה פארציילט א גאנצע מעשה מיט א קעניג אין ענגלאנד הענרי די עיט האט מען אים גערופן, ער האט געהאט א גאנצע מעשה אז ער האט אריינגעמישט חכמי ישראל, ער האט געוואלט מ'זאל מבטל זיין זיין קידושין, ס'איז נישט נוגע דא. דער קעניג האט באגראבן זיבן אדער אכט קינדער בחייו, און דאס איז א קעניג וואס האט געהאט די מערסטע ריסארסעס פון רפואה בימיו. פשט איז געווען א מורא'דיג מורא'דיגע צרה וואס מען האט זיך נישט געקענט מיט דעם קיין עצה געבן, און די גמרא קומט אדרעסן די פענאמענאן, די פראבלעם, די גמרא קומט געבן אביסל ווי מען זאגט אביסל קאמפארט, אביסל אז די פעין איז נישט ממש בכדי, און ווי די גמרא גייט בלייבן אז ס'איז מוחלין לו כל עוונותיו און ס'איז יסורין של אהבה, די גמרא גייט בלייבן אז ס'איז דא ביידע אין די צרה גדולה, און ברוך השם היינט. מיט די חכמת הרפואה איז עס א זאך וואס מען הערט כמעט נישט, זאגט די הייליגע גמרא, תני תנא קמיה דרבי יוחנן, האט א תנא געלערנט פאר רבי יוחנן, כל העוסק בתורה, א איד וואס איז עוסק בתורה ובגמילות חסדים, אין גמילות חסדים וקובר את בניו, און ליידער האט ער די צרה אז ער איז קובר את בניו, איז מוחלין לו כל עוונותיו, איז מען אים מוחל אלע עבירות. אמר ליה רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט פאר די תנא וואס האט פארגעלערנט די ברייתא, בשלמא תורה גמילות חסדים טרעפט מען אז די כח פון תורה און די כח פון גמילות חסדים איז אזוי גרויס אז ס'איז מכפר עבירות דכתיב שטייט אין פסוק בחסד ואמת יכופר עוון דורך חסד און אמת וואס אמת איז תורה גייט פארצייעט ווערן זינד, זאגט די גמרא חסד, זאלסט נישט מיינען חסד אין די פסוק גייט ארויף אויף די חסד פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז א בעל חסדים און אים מכפר, ניין מען רעדט פון די מעשים טובים פון א מענטש, חסד זו גמילות חסדים, שנאמר, אנטשולדיגטס, שטייט א פסוק רודף צדקה וחסד. ימצא חיים, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד, אמת, דאס וואס שטייט דא בחסד ואמת, אמת איז תורה, אמת זו תורה שנאמר, אמת קנה ואל תמכור, ווי אזוי די מפרשים טייטשן די פסוק, אמת קנה, דו זאלסט זיין גרייט צו צאלן פאר תורה, וקנה לך חבר, פאר א תורה דארף זיך א מענטש לאזן קאסטן, אבער ואל תמכור, ווען ס'קומט דו זאלסט זיין א מרביץ תורה, דו זאלסט משפיע זיין תורה, דאס זאלסטו עס טון בחינם און נישט פאר קיין געלט, ווייס מיר אז תורה און גמילות חסדים האבן די כח אז ס'מכפר עוונות, אלא קובר את בניו מנין, פון ווי ווייס איך אז חס ושלום א מענטש איז קובר את בניו בחייו אז ס'איז אויך מכפר עוון? תנא ליה ההוא סבא משום רבי שמעון בן יוחאי אז אונז נעמען עס ארויס פון א גזירה שוה אתיא עוון עוון כתיב הכא אין אונזער פסוק שטייט בחסד ואמת יכופר עוון וכתיב התם ס'דא א פסוק משלם עוון אבות אל חיק בניהם און דארט רעדט מען אז ליידער אמאל צוליב די זינד פון די עלטערן עט עס אויסקלאפן אויף די קינדער דאס מיינט אז די קינדער גייען אוועק פון דער וועלט ממילא דא שטייט עוון וואס מען רעדט פון קובר את בניו און דא שטייט בחסד ואמת יכופר עוון ער האט זיך ארויסגעלערנט פון די גזירה שוה אז קובר זיין את בניו האט אויך די מעלה אז ס'איז מכפר עוון. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן, הגם רבי יוחנן, צו האבן מיר נעכטן געלערנט, לערנט רבי יוחנן אז אפילו יסורים וואס איז דא דערין ביטול תורה ביטול תפילה, קען נאך אלץ זיין יסורים של אהבה, זאגט. ר' יוחנן יעצט אז נגעים ובנים די צוויי צרות נגעים, נגעים מיינט אז א מענטש באקומט א נגע, אדער ובנים און ווי די גמרא פארשטייט יעצט רעדט מען פון די פריער דערמאנטע צרה אז א מענטש איז חלילה וחס קובר את בניו, איז אינן יסורים של אהבה, הייסט עס נישט קיין יסורים של אהבה. זאגט די גמרא אזוי ונגעים לא נגעים אז א מענטש באקומט א נגע איז נישט קיין יסורים של אהבה תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו ס'דא פיר ס'דא פיר קאלערס פיר שעידס פון נגע וואס די פיר נגעים זענען מטמא רש י רעכנט אויס אלע איינס איז עזה כשלג דאס מיינט ס'איז אזוי ווייס ווי שניי די צווייטע איז כסיד ההיכל דאס איז די תולדה אז ס'איז אזוי ווי ווייס ווי פעך וואס מען נוצט פאר א פאר א פאר א וואנט. די צוויי די דריטע איז אזוי ווי וואל און די פערטע איז אזוי ווי די ווייסעכל פון די איי. איז שטייט אין די ברייתא איינער וואס ווערט טמא מיט איינע פון די פיר מראות נגעים וואס זענען טמא איז אינן אלא מזבח כפרה אז ס'קומט צו מכפר זיין אויף די מענטש זאגט די גמרא אז דאס איז צוויי טערמינען מזבח כפרה הוה יסורים של אהבה לא הוה ממילא בלייבן מיר מיט די ווערטער פון רבי יוחנן אז נגעים לויט די תירוץ אין די גמרא איז קיינמאל נישט קיין יסורים של אהבה און די גמרא איז אבער נישט צופרידן און די גמרא זאגט ס'איז יא דא פעלער ווי אפילו נגעים עט זיין יסורים של אהבה און די גמרא גייט זאגן צוויי תירוצים ואיבעית אימא אז וואס קען איך דיר ענטפערן איז הא לן והא להו ס'ווענדט זיך ווי איך און ווי איך האב די נגע האב איך עס אין ארץ ישראל וואס ווי רש י לערנט איז דא א חיוב אז איך דארף ארויסגיין מחוץ למחנה די חמור'דיגע בושה אז א מענטש ליידט אזויפיל ער ליידט בושות פון זיין צרה, דאס איז נישט קיין יסורין של אהבה, והא להו אין בבל וואו ס'איז נישט דא די דין אז מ'דארף ארויסגיין מחוץ למחנה, דארט קען עס יא הייסן יסורין של אהבה, תוס' איז נישט צופרידן, ער זאגט אז למעשה איז נישט דא אזא הלכה נאר בזמן וואס יובל איז נוהג אז א מצורע דארף ארויסגיין מחוץ למחנה. מילא תוס' לערנט ס'האט צוטון בעצם אז אין ארץ ישראל איז דא הלכות ס'איז ס'גייט אן די הלכות פון טומאה מילא איז עס קאנסעקווענשאל ס'איז נוגע דאס אז די מענטש האט א א מצורע ער דארף זיך מענטש איז א מצורע ער דארף זיך יעצט פירן מיט געוויסע הלכות טומאות מילא איז עס נישט קיין יסורים של אהבה אבער אין בבל וואס די הלכות זענען נישט נוגע ולא בבבל ווי תוס' זאגט דארט קען עס יא הייסן יסורים של אהבה, ס'איז איין תירוץ, ואיבעית אימא ענטפערט די גמרא נאך א תירוץ, הא בצנעה הא בפרהסיא, ווי האט ער די נגע, אויב האט ער די נגע אויף די נאז, אויף די שטערן, אויף א פלאץ ווי מען קען עס זען, הייסט עס נישט קיין יסורים של אהבה, לאמיר עס זען אינעווענדיג, הא בצנעה, אויב האט ער עס אויף א באהאלטענע פלאץ, און פארשטייט זיך די צלח לייגט צו אז דאס איז בהמשך צום פריערדיגן תירוץ, מען רעדט אין בבל אליין, וואס מען גייט אים נישט פארשיקן, יא, ער גייט נישט דארפן ארויסגיין מחוץ למחנה, יא. סאו ס'איז באהאלטן, נישט די גאנצע שטאט וועט מיטהאלטן. יעצט אויב ס'איז בצנעה און ער האט עס אויף א באהאלטענע פלאץ איז פשט איז אז קיינער ווייסט נישט, קען איך עס רופן יסורים של אהבה, הא בפרהסיא, אויב ליגט עס אויף א פלאץ וואס יעדער קען זען איז אפילו אין בבל, ער גייט טאקע נישט ארויס מחוץ למחנה אבער ס'איז נאכאלץ א סוד פאר גאנץ בראד אז דער מענטש האט. מיט זיך א נגע. ובנים לא, די גמרא גייט יעצט טשעלענדזשן דאס רבי יוחנן האט געזאגט אז בנים זענען נישט קיין יסורים של אהבה, רבי יוחנן האט טאקע געזאגט אז מוחלין לו כל עוונותיו, אבער די גמרא פארשטייט יעצט, לערנט ער אז א קובר את בניו איז נישט קיין יסורים של אהבה און די גמרא גייט עס אפפרעגן. זאגט די גמרא אזוי, ובנים לא, היכי דמי, וויאזוי רעדט מען דא דאס וואס שטייט אז בנים איז נישט קיין יסורים של אהבה? אילימא דהוו ליה ומיתו, מען רעדט פון א מענטש וואס האט געהאט קינדער וואס זענען געשטארבן בחייו, והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט דין גרמא, דאס איז די צענטע, דאס איז א ביין, דעשיראה ביר פון מיין צענטע זון, און ווי רש"י איז מסביר, אז רבי יוחנן האט געהאט צען קינדער און זיין און ווען זיין צענטע קינד איז געשטארבן האט ער גענומען א ביין דערפון, און רשי זאגט פחות מכשעורה, ווייל נישט ווערט דאך א שאלה פון טומאה, און עס איז נישט מסתבר צו זאגן אז אזא אדם גדול ווי רבי יוחנן זאל זיך ארומדרייען מיט א טומאה אין טאש. און רשי זאגט ער האט עס געהאלטן לעגמת נפש, און די מהרש"א זאגט אז ווייל עס איז געווען די יסורים זענען געווען חביב עליו עס איז געווען א געוויסע וועג פון פראסעסן די יסורים מיט דעם וואס ער האט עס געהאלטן געהאלטן פארנט פון זיך, און ווי רשי זאגט אויב רבי יוחנן האט זיך אזוי.

דיין קינד איז אוועק פון נעטשרעל קאוזעס, שוין, איז די אייבערשטער זאל דיך העלפן, איך בין דורך אזא אזא ביטערע טראגעדיע, אנדערע פרעגן זייער שטארק אז דין גרמא דעשיראה ביר א מענטש דרייט זיך ארום מיט א ביין פון זיין אייגן קינד סע איז אביסל א דבר תמוה, זיי לערנען אז דין גרמא דעשיראה ביר מיינט דאס איז א ביין פון די סעודת הבראה, ביר איז פון לשון הבראה, דאס איז די סעודת אבלים וואס מען מאכט נאך וואס מען קומט צוריק פון פעלד, דעשיראה ביר פון מיין צענטן זון, פשט אז מען רעדט פון א עצם של בהמה פון די סעודה וואס מען האט געגעבן ביי די סעודת הבראה. על כל פנים, איז די גמרא מכריע פון דעם וואס רבי יוחנן האט געזאגט דין גרמא דעשיראה ביר אז א קובר את בניו בחייו איז עס יא יסורים של אהבה, און די גמרא בלייבט טאקע אזוי, אלא הא דלא הוו ליה כלל, ווען א מענטש האט בכלל נישט קיין קינדער איז עס נישט קיין יסורים של אהבה, והא דהוו ליה ומתו, איינער וואס האט יא געהאט קינדער און זענען געשטארבן בחייו, איז עס יסורים של אהבה, און ווי ס'איז משמע פון רשי איז ווייל ס'איז א צווייפאכיגע צרה, איינס איז די צער האבילות, וואס דאס פון דעם וועט זיין די מוחלין לו כל עוונותיו, אז א מענטש פארלירט א קינד, ס'איז א מורא'דיגע צער, און דאס איז מכפר, און נאכדעם בלייבט די פאקט אז ער בלייבט אן קיין קינדער, און דאס איז א איינזאמקייט, א מורא'דיגע צרה אז א מענטש האט נישט קיין קינדער, און די חלק איז יסורים של אהבה, און למסקנות הגמרא איז אזוי ווי אונז האמיר אנגעהויבן, אז חלילה וחס א קובר את בניו בחייו, איז סיי מוחלין לו כל עוונותיו און סיי יסורים של אהבה. פארציילט די גמרא ווייטער, רבי חייא בר אבא חלש, רבי חייא בר אבא איז קראנק געווארן, על לגבי רבי יוחנן, איז רבי יוחנן ארויף געגאנגען צו אים, די וואס די גאנצע די גמרא גייט פארציילן דריי אזעלכע מעשיות, פשט איז אונז האמיר טאקע ארויסגעברענגט די מורא'דיגע מעלה פון יסורים, די גמרא וויל נאך אלץ טענה'ן אז יסורים איז נישט אזא גוטע זאך, און אמאל זאגט א מענטש אז לא הן ולא שכרן, ווי די גמרא גייט פארציילן אין דריי באזונדערע פעלער. על לגבי רבי יוחנן, אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט פאר רבי חייא בר אבא דער חולה חביבין עליך יסורים, אמר ליה לא הן ולא שכרן, און זיכער אזעלכע צדיקים איז עס געווען יסורים של אהבה, און מיט דעם אלעם, זיכער לויט רבי יוחנן, וואס אפילו ווען ס'איז דא ביטול תורה, א ביטול תפילה ווי אונז האבן מיר אנגעהויבן איז עס יסורים של אהבה און מיט דעם אלעם האבן זיי געזאגט לא הם ולא שכרם איך דארף נישט די שכר ווי רשי האט געסטרעטשט נעכטן אז יסורים של אהבה קומט דאך מיט א מורא'דיג מורא'דיגן שכר און איך דארף עס נישט עס איז נישט ווערד אפשר טאקע ווייל למעשה אז איך קען נישט לערנען איז איך דארף נישט דעם עולם הבא אויך נישט א צדיק וויל לערנען. אמר ליה הב לי ידך, געב מיך דיין האנט, יהב ליה ידיה ואוקמיה, און רבי יוחנן בכח תורתו האט אים אויסגעהיילט. פארציילט די גמרא יעצט א מעשה ווי רבי יוחנן אליין איז חלש, ער איז קראנק געווארן. על לגבי רבי חנינא אמר ליה חביבין עליך יסורין, אמר ליה לא הן ולא שכרן די זעלבע טענה, אמר ליה הב לי ידך, יהב ליה ידיה ואוקמיה, פרעגט די גמרא אמאי, וואס האט אויסגעפעלט אז רבי חנינא זאל אים אויסהיילן, מ'זעט דאך רבי יוחנן האט אליין געהאט די כח, לוקים רבי יוחנן לנפשיה, אמרי, אויף דעם האט מען געזאגט אז אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ווען א מענטש אליין איז איז אין א צרה, ער איז איינגעשפארט אין תפיסה, קען ער זיך נישט אליין קען ער זיך נישט אליין באפרייען, דאס איז א גרויסע יסוד אין לעבן, אז ווען א מענטש איז אליין אין זיין פעין, אליין אין זיין אין זיין מצוקה, איז זייער שווער אז ער זאל האבן די ריכטיגע בליק, די ריכטיגע. צוגאנג ער זאל זיך קענען אליין העלפן, א מענטש דארף אלץ צוקומען צו אנדערע מענטשן וואס זענען אביסל מער אבדזשעקטיוו, מענטשן וואס זענען אביסל מער פון אינדרויסן, זענען נישט אזוי עמאושענלי אינטענגלד, אז זאלן אים קענען העלפן. פארציילט די גמרא א דריטע מעשה, רבי לעזער, חלש, רבי לעזער איז שוואך געווארן, אנדערע זענען גורס רבי לאזער, און ס'שטימט בעסער ווי אונז וועמיר שוין אויסשמועסן, על לגביה רבי יוחנן, איז רבי יוחנן ארויפגעגאנגען צו אים, חזא, האט ער געזען דהוה קא גני בבית אפל, ער וואוינט אין א טונקעל הויז, אונז וועמיר שוין באלד זען אז ס'איז אלעס בהמשך, פון דעם וואס רב אלעזר איז געווען א גרויסע ארעמאן אונז האמיר שוין געהאט אנהייב מסכתא אז ארעמאן האט נישט קיין לעכט איז ער געזיצן אין די טונקעל האט נישט געקענט עפארדן אז די לייט זאל גיין אז ס'איז טונקעל האט ר' יוחנן געוואלט לעכטיג מאכן גלייה לדרעיה האט ער אויפגעדעקט זיין ארעם ונפל נהורא כפשוטו מיינט עס אז ר' יוחנן איז געווען זייער א שיינער מענטש און רש"י זאגט אז ס'איז געווען בשרו מבהיק זיין פלייש האט געשיינט זיין האנט איז געווען אזוי שיין אז ס'האט פשוט לעכט לעכטיג געמאכט, אנדערע זאגן אז ס'איז געווען עפעס ליכטיגקייט און ס'האט פשוט צוריקגעשפיגלט על כל פנים, רבי יוחנן האט זיכער געמאכט ס'זאל ווערן לעכטיג, איינמאל אז ס'איז לעכטיג האט ער קענען זען די פנים פון פון רבי אלעזר, חזייה דהוה קא בכי, האט ער געזען ווי רבי אלעזר וויינט, חזייה דהוה קא בכי רבי אלעזר, אז רבי אלעזר וויינט, אמר ליה אמאי קא בכית, פארוואס פארוואס וויינסטו?

ער האט געטון וואס ער דארף טון, ואי משום מזוני, ואי משום מזוני, איז אה יא דו האסט נישט קיין געלט, רש"י זאגט שאינך עשיר, סאו קודם ס'איז מוכרח פון די גמרא אליין אז ס'איז שאינך עשיר, ווייל רבי אלעזר האט דאך געזיצן אין די טונקל, נישט געהאט קיין לעכט, און בעצם ס'איז דא א גמרא, אין תענית רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא זאגט די גמרא ער איז געווען זייער ארעם און איינמאל האט ער מקיז דם געווען פארציילט די גמרא ער איז געגאנגען ארויס נעמען בלוט ס'איז געווען א סדר וואס מען פלעגט טון לרפואה און נאך מקיז דם זיין איז דאך א מענטש שוואך האט ער געדארפט עפעס עסן און רבי אלעזר איז געווען אזוי ארעם נישט געהאט וואס צו עסן זאגט די גמרא געגעסן א קנאבל און די שארפקייט צוזאמען מיט די שוואכקייט פון דעם וואס פון הקזת דם האט גורם געווען אז רבי אלעזר האט גע'חלש'ט. די גמרא פארציילט דארט א גאנצע המשך פון א מעשה, אבער על כל פנים זעהן מיר רבי אלעזר איז געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע ארעמאן, זאגט ער אים דאס האסט נישט, האסט נישט, האסט נישט געהאט קיין געלט, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, נישט יעדער איינער איז זוכה צו שתי שולחנות, ווי תוס' זאגט אוודאי איז דא צדיקים זענען יא זוכה לשתי שולחנות, די גמרא גייט באלד ברענגען א מעשה פון א צדיק וואס איז געווען וואס האט זוכה געווען לשתי שולחנות, אבער נישט יעדער, נישט יעדער צדיק, די גמרא איז א פלא, איך האב שוין כמה וכמה פעמים אריינגעטראכט וואס טרייסט ער אים, די יא עס ברענגט אים ארויף א פראבלעם, ער ברענגט ארויף שאינך עשיר, האסט נישט קיין געלט, האסט נישט געלערנט, האסט נישט געלערנט גענוג, און ער זאגט מיר לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנות, וואס איז די טרייסט, דאס איז מיין פראבלעם, אז איך האב נישט זוכה געווען לשתי שכונות. אפשר קען מען זאגן אז די גמרא קומט אונז צו לאזן אז נישט יעדע עצה האט א פראבלעם, נישט יעדע פראבלעם האט א עצה, און אמאל דארף א מענטש טו לעט גאו הייסט עס, א מענטש דארף זאגן ס'איז גוט אזוי, איטס אקעי, מען ווייסט אז ווען מענטשן איז גייען דורך א מצב פון גריף, פון טרויער, אדער למשל ווען א מענטש באקומט זייער א שלעכטע דייעגנאוז אז זיין צייט ענדיגט זיך, איז דא א זאך וואס הייסט די פייוו סטעידשעס אוו גריף, און די לעצטע איז אקסעפטענס, א מענטש נעמט עס אן דעמאלטס ווערט א מענטש רואיג, א מענטש זאגט לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנות, דאס איז מיין ריאליטי, דאס איז מיין מציאות, און איך האב נישט די, די פראבלעם גייט נישט באקומען קיין עצה, איך גיי עס דזשאסט אקסעפטן און אזוי קען א מענטש גיין ווייטער, אפשר א שטיקל געדאנק וואס אונז קען מען ארויסנעמען ווייטער פאר אונז, ואי משום בני, האסט נישט געהאט. קיין קינדער איז אדער דיינע קינדער זענען געשטארבן בחייו איז דין גרמא דעשיראה ביר דא נוצט רבי יוחנן זיין פעימאס סלאוגען מיט וואס ער פלעגט טרייסטן אנדערע אמר ליה האט רבי אלעזר געזאגט איך וויין נישט פאר מיר איך בין פערפעקטלי קאמפארטעבל אין מיין מצב איך וויין פאר דיר להאי שופרא דבלי בעפרא אזא שיינער מענטש ווי דיר רבי יוחנן קא בכינא אויף דעם וויין איך אפשר מיינט עס רבי יוחנן בכלל איז געווען אזא גרויסער מענטש און יעצט ר' אלעזר איז אין א מצב פון חולשה און ער קוקט אויף זאכן מיט אן אנדערע בליק און ער טראכט אז די דור גייט אמאל נישט האבן קיין ר' יוחנן איז ס'טוט אים וויי אז להאי שופרא דבלי בארקא קא בכינא אמר ליה אדא ודאי קא בכית אויף דעם דארף מען וויינען ובכו תרוייהו איך האב געטראכט ביים פארלערנען אז ר' יוחנן האט געהאט זייער גוטע עצות ווילאנג מ'האט גערעדט פון יענעמ'ס צרה מ'האט גערעדט פון די בני פון די חיי און די מזוני פון ר' אלעזר האט אים געזאגט לאו כל אדם זוכה לשתי שולחנות, איינמאל מען רעדט פון אים איז שוין צוריק אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, פאר זיך אליין גייט נישט ארבעטן די אלע טרייסט ווערטער און ער האט צוזאמען געוויינט מיט ר' אלעזר אדהכי והכי, מסכים? אדהכי והכי, דארף איך עפעס ארויסנעמען פון די אגדתא, אדהכי והכי, אמר ליה. חביבין עליך יסורין, אמר ליה לא הן ולא שכרן, אמר ליה הב לי ידך, געב מיך דיין האנט, יהב ליה ידיה ואוקמיה, שוין די צווייטע מעשה ווי רבי יוחנן האט אויסגעהיילט א חולה, גייט יעצט די גמרא ברענגען א ביישפיל פון א תלמיד חכם וואס ער האט געהאט תורה וגדולה, ער האט געהאט שתי שולחנות, ער איז געווען סיי אן אמורא און סיי געווען א גרויסע עושר, די גמרא פארציילט אין מגילה, אז ס'דא א ניגון דערויף וכן למר אז אז ר' אז ר' הונא האט באקומען א ברכה פון רב, רב האט אמאל ארויף געווארפן זיין רעזשוואלקע אויף אויף ר' הונא און האט אים געווינטשן אז ער זאל ווערן זייער רייך און מ'זעט טאקע דא אין די גמרא אז ר' הונא איז געווען א גרויסער עושר, די ברכה פון רב איז מקוים געווארן. ער האט געהאט טענות דארטן פארוואס ער האט נישט געזאגט וכן למר דעמאלטס וואלט די ברכה פון רב צוריק געגאנגען אויף רב ר' הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא ר' הונא האט געהאט א רייכן וויין קעלער פון פֿיר הונדערט פעסער רש"י טייטשט דני חביות על לגביה און און תקיפו ליה ס'איז אים ס'איז אים עסיג געווארן ס'איז פארשימלט געווארן ער האט עס נישט געקענט פארקויפן פאר פאר פאר וויין על לגביה רב יהודה אחוה דרב סלא די ברודער פון רב סלא חסידא ורבנן מיט א גרופע תלמידי חכמים ואמרי לה ס'איז דא וואס זאגן אז די מעשה איז געווען אז רב אדא בר אהבה ורבנן ואמרו ליה זיי האבן אים געזאגט לעיין מר במיליה ווי רש"י זאגט יפשפש במעשיו וואס האבן מיר געלערנט נעכטן אז ווען א מענטש רואה יסורים באין עליו יפשפש במעשיו ביז יעצט האבן מיר א גאנצע צייט גערעדט פון יסורי הגוף אבער יעצט עפלייט די גמרא די קאנסעפט פון יפשפש במעשיו אויך אויף אויף ווען א מענטש האט א שאדן פון געלט יסורי ממון. אמר להו מי חשידנא בעינייכו, זענט עטס מיר דען חושד אז איך זאל גיין טוהן אן עבירה, אז איך האב א עבירה בידים, מ'זעט די מדריגה פון די אמוראים, סאו מ'קען זאגן מיט א זיכערקייט, און אפילו האבן א טענה, דו ביסט מיר חושד מיט אן עבירה, איך בין ריין פון עבירות. אמרו ליה מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא, תוס' זאגט שוין אז אוודאי איז דא אמאל וואס יסורים קומט פאר א צדיק אפילו ער האט נישט קיין זינד, נאר זיי האבן אים געוואלט מרמז זיין אויף אן איידעלן וועג אז אונז ווייס מיר אז דו האסט א חטא, אז ס'איז דא עפעס וואס דארפסט מתקן זיין, און מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא. אמר להו האט ער דאך געכאפט דעם רמז, א קלוגער איד איז ער געווען, אמר להו אי איכא מאן דשמיע עלי מילתא, אויב איינער געהערט אויף מיר עפעס, לימא, זאל ער זאל ער זיך אנרופן, אמרו ליה הכי שמיע לן.

דאס איז וואס מענטשן זאגן, בתר גנבא, גנוב וטעמא טעם, אז איינער איז א גונב מיט א גנב איז ער אויך א גנב. דו האסט נישט קיין רעכט צו מאכן יענעמ'ס חשבונות. אז יענער האט דיך באגנב'עט זאל יענער תשובה טון, זאל יענער באצאלן, דאס איז יענעמ'ס מצוות. דיין מצוה איז נאך אלץ צו זיין ארנטליך. אמר להו, האט ער געזאגט, קבילנא עלי דיהיבנא ליה, כ'בין מיך מקבל אז כ'גיי אים געבן, ער האט אנגענומען דעם פסק. איכא דאמרי הדר חלא והוה חמרא, אז עס איז געשען א נס און פון די עסיג איז צוריק געווארן וויין, ואיכא דאמרי אייקר חלא ואיזדבן בדמי חמרא, עס איז נישט געשען קיין נס, אבער עס האט זיך געטוישט די מארקעט אז עסיג איז געווארן אזוי טייער ווי וויין, אז ער האט נאך פארדינט, אז ער האט פארדינט די זעלבע. זאגט די הייליגע גמרא תניא, וואס איז די המשך פון די יעצטיגע מעשה, אונז האבן מיר גערעדט א גאנצן צייט פון די גרויסע צרה פון קובר את בניו, און די ריווח אויב מען קען אזוי זאגן וואס א מענטש נעמט ארויס דערפון אז ס'איז מוחלין לו כל עוונותיו איז ציון שנאה וואס די גמרא גייט יעצט געבן געוויסע סגולות אז א מענטש זאל נישט צוקומען דערצו אבא בנימין אומר שני דברים הייתי מצטער כל ימי אויף צוויי זאכן האב איך מיך אלץ אנגעשטרענגט על תפילתי שתהא לפני מטתי און ווי רש"י זאגט אז עמיר שוין זען וויאזוי די גמרא איז עס מסביר אז מיין תפילה זאל זיין פאר מיין בעט ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום אז מיין בעט זאל ליגן אז די קאפ און די פיס זאל ליגן ביי צפון און דרום זייט און נישט ביי מזרח און מערב, איז פרעגט די גמרא על תפילתי שתהא לפני מיטתי מאי לפני מיטתי אילימא לפני מיטתי ממש, אז ער איז געשטאנען און געדאווענט ביי זיין בעט, והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, אז א מענטש זאל דאווענען זאל גארנישט זיין צווישן אים און די וואנט אז ס'זאל קענען מכוון זיין, עס איז דא עפעס א עראי'דיגע זאך זאגט תוספות א בענקל א דאס א זאך וואס פארט אהין פארט צוריק אדער א בעט איז קען עס שטערן פון די כוונה אז א זאך איז קבוע זאגט תוס' איז נישט קיין פראבלעם שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל לערנט מען ארויס אז מצוה מן המובחר איז צו דאווענען אן דעם ס'נישט מעכב די תפילה אין שולחן ערוך זעהט מען אז ס'איז א מצוה מן המובחר זאגט די גמרא לא תימא לפני מיטתי אלא אימא סמוך למיטתי וואס מיינט סמוך למיטתי אז תיכף פון ווען איך בין אויפגעשטאנען האב איך גארנישט געטוהן ווי רש"י זאגט כ'האב נישט געטוהן קיין מלאכה איך האב נישט געלערנט אויך נישט אז די רש"י איז א פראבלעמאטישע גמרא, פון ווי נעם איך אז עס זיין א איסור צו לערנען פארקערט, מגיד שיעור האט געזאגט אז מען דארף לערנען פארן דאווענען, תוס' דינגט זיך טאקע, און תוס' זאגט אז עס מיינט טאקע נאר מלאכה, און בעצם האבן מיר אויבן געהאט א ברייתא א אדם נכנס מן השדה בערב, א מענטש קומט אריין ביינאכט פון פעלד, איז קורא זאגט די ברייתא אז ער זאל גיין לערנען, יא, שטאטס אהיימגיין זאל ער גיין לערנען, זעט מען דאך קלאר בערב, מען רעדט דאך שוין אז עס איז זמן קריאת שמע. און די ברייתא זאגט אז דו מעגסט גיין לערנען, ס'איז א קשיא אויף רש"י, כ'האב נאכנישט געזען ווער ס'פרעגט עס, באט כ'בין זיכער איינער פרעגט עס, על כל פנים תוס' דינגט זיך, אבער להלכה טאקע זאל מען נישט גיין, די ווארט טאקע איז אז מ'זאל נישט גיין ארבעטן פארן דאווענען, ועל מיטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום, דאמר רבי חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים, שנאמר וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים, רב נחמן בר יצחק אמר אף אין אשתו מפלת נפלים האבן דא.

צוויי מאל אין שולחן ערוך, איינמאל אין סימן ג' און איינמאל אין סימן ר"מ, מיט דעם אלעם איז מען נישט מקפיד ווייל די זוהר דינגט זיך און די זוהר לערנט אז ס'זאל דווקא יא זיין בין מזרח למערב און נישט בין צפון לדרום, און די ראשונים דא פארשידענע מהלכים אהין צוריק אהין צוריק, סא למעשה לפי ידיעתי וויפיל איך ווייס און די משנה ברורה ברענגט אויך אזוי איז האט מען נישט האט מען נישט צופיל מקפיד געווען דערויף להלכה ווייל וויאזוי מען טוט איז דא א מהלך אז ס'איז גוט און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.